וואס דאס איז אויך דער זעלבער דאך אין רוחניות, במילא איז דאך ניט שייכות דעמאלט זאגן לפי עניינו, ס'איז דער זעלבער ענין ביי אים און אין די אלע ערטער מיט וועלכע ער באשעפטיגט זיך, זאגט מען ניין, אז ואהבת לרעך כמוך איז דער טייטש, אפילו א איד וואס ער האט זיך מיט אים קיינמאל ניט געטראפן,

צו די וואו נאר מען וויל אנקומען אין דער וועלט, ובפרט נאך אויף איבערגעבן א ווארט אדער אן אנווייזונג וכו', קען מען דאס מאכן אין רגע כמימריה, דורך די איצטיגע מכשירים, דורך די איצטיגע מיטלען, אז זאל אנקומען במשך פון געציילטע רגעים בכל קצווי תבל אט די ווערטער וואס ער וויל איבערגעבן. און דרויף דארף מען ניט האבן קיין חידוש. אז אפילו א איד וואס געפינט זיך בקצווי תבל מאי נפקא מינה ער קען מיט אים אויכעט רעדן אז יענער זאל דאס גלייך דערהערן. דער אויפטו איז אז אפילו ער געפינט זיך אין א שטח רוחני אינגאנצן א ריחוק אין א ווייטן מהלך אין רוחניות און אידישקייט פון אים, און אפילו אז ער האט זיך מיט אים קיינמאל ניט געטראפן, וואס הייסט דאס? ס'שטייט אין שלחן ערוך מיוסד אויף גמרא אז בשעת א איד טוט תפילה אין וועלכן ארט ער זאל זיך ניט געפינען, גייען די תפילות דורך דעם מקום המקדש, וואס דערפאר איז זיך בשעת שמונה עשרה וואס דאס איז עיקר התפילה, שטייט מען זיך מיטן פנים אין דער ריכטונג צו דעם בית המקדש און קודש הקדשים. וואס בשעת מען איז מתפלל, בשעת מען דאווענט ווי ס'דארף צו זיין, גיסט מען זיך אויס די הארץ אין דאווענען, איז אט דעמאלט זיין הארץ און די הארץ פון אלע אידן וואס דאווענען טרעפן זיך צוזאמען אין דעם זעלבן בית המקדש און קודש הקדשים, זיי טרעפן זיך אף על פי וואס איינער לעבט אין איין קצה כדור הארץ און דער צווייטער לעבט אין צווייטן קצה כדור הארץ. זאגט דער בעל שם טוב אז אפילו א אידן וואס האט זיך מיט אים קיין איין מאל ניט געטראפן, ס'הייסט רחמנא ליצלן ס'א איד וואס נשבה לבין העכו"ם, ער האט נאך קיין איין מאל ניט געדאווענט, אפילו צו בר מצוה אויך ניט. במילא האָט ער זיך מיט אים קיין מאָל ניט געטראָפן, וואָרעם ער קיין מאָל איז יענער ניט געווען אין בית המקדש, יענעמס האַרץ איז אפילו אויף אַזאַ מין אידן דאַרף זיין דער גייט דער ציווי, דער אָנזאָג, פון ואהבת לרעך און דערנאך איז נאך תורה מוסיף כמוך, אניט דו קאנסט מאכן א חילוק אז בשעת דער איד איז א פרומער און דו טרעפסט זיך מיט אים און דיינער א זון איז די אהבה אין אזא מין אופן און ביי א צווייטן איז די אהבה אין א נידעריגערן אופן דארף דאס זיין כמוך דו דארפסט זיך אנשטרענגען און משתדל זיין זיך אז ביי אים זאל דאס ווערן, אים זאל אנקומען די אהבה כמוך אף על פי וואס דאס איז רעך מיט וועמען דו האסט זיך קיינמאל נישט געטראפן. וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיג אז בשעת ער דארף רעדן מיט א אידן און דארף ער מיט אים רעדן מיט אהבה אף על פי וואס ער האט זיך מיט אים קיינמאל נישט געטראפן ברוחניות, זיי האבן ניט קיין געמיינזאמע זאכן וואס זיי האלטן צוזאמען, וויבאלד אבער אז דאס איז לרעך, אט דער אייבערשטער זאגט אז דאס איז אב אחד לכולנו, אז ער איז בן אברהם יצחק ויעקב, איז ער אף על פי שחטא ישראל הוא, על אחת כמה וכמה אויב זיינע חטאים איז ער גאר אין דערויף ניט שולדיק, ס'א תינוק שנשבה לבין העכו"ם, איז אט א דעמאלט דארפסטו אין עם אויכעט מחזק זיין תורה ויהדות. ס'אבער אן אונטערשיד אין וואס פאר אן אופן קען מען ביי עם מחזק זיין. אז דו וועסט מיט עם רעדן א מאמר, אין טיפן מאמר אין א שיטה אין גמרא, וועט ער ניט פארשטיין וואס דאס איז.

און אט אזוי איז ער גלייך נאכן למד פון לעיני בית ישראל, לעיני כל ישראל, וואס דאס איז דער אויסלאז פון חומש, הייבט זיך גייט גלייך נאכן למד דער מם פון מאימתי קורין את שמע בערבין, אז דאס גייט גלייך א המשך, און אט אזוי ביז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש,

אין אידישקייט וואס ער האט געגעבן בשעת מען קומט צו גיין בכל אתר ואתר אין יעדער שטאט און אין יעדער ארט דארף מען זיך צוקוקן אין וואס פאר אן אופן מען דארף מיט זיי לערנען תורה אז זיי זאלן דאס פארשטייען און זיי זאלן דאס צונעמען און דאס זאל ווערן זייער לעבן היא חיינו היא חיינו ואורך ימינו איז דאס געזאגט געווארן אויף יעדער אידן פון מן הקצה אל הקצה פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך וואס אט דאס איז דער דיוק אז ס'מוז זיין חיזוק היהדות דורך דערויף וואס ס'דא דער חיזוק התורה פאר דער. און דערנאך דארף מען זיך נישט באגנוגענען מיט דעם ארט וואו ער געפינט זיך, נישט באגנוגענען מיט דעם ארט וואו דער ארט איז לויט זיין געשמאק און לויט זיין געוואוינהייט, נאר מען דארף גיין לכל אתר ואתר, אין יעדער ארט וואס איז צו אים דערגאנגען א ידיעה אז דאס איז אן ארט וואס דארט געפינען זיך אידן, און אט דעמאלט איז ניט ער דארף פון זיי מאנען.

איז אז מ'טאר ניט מוותר זיין און מ'קאן זיך ניט אפזאגן חס ושלום פון קיין איין אידן ווי דער איד זאל זיך ניט פירן, ווארום ער איז אין כלל פון לרעך אויף וועלכן ס'איז דער ציווי ואהבת כמוך, ווי דער אלטער רבי איז מאריך אין פרק לב שבתניא. וויבאלד אז מען קען זיך ניט אפזאגן און מען טאר זיך ניט אפזאגן, מוז ער זיך מיט אים באשעפטיקן, און ווי באשעפטיקן זיך ניט ווי ער טוט א שווערע זאך וואס מען נויט אויף אים ארויף, נאר ס'דארף זיין מיט א געפיל פון ואהבת, מיט ליבשאפט.